מסכת שבת דף קטז עמוד ב', די שיעור הייבט זיך אן, עמוד א', גאנץ אונטן. יעצט גייט די גמרא דערציילן א מעשה וואס פאר א נידריגע מענטשן די מינים זענען געווען. אימא שלום, דביתהו דרב לעזער, די תנא רב לעזער, סתם רב לעזער פון ש"ס איז דאך רב לעזער בן הורקנוס, זיין ווייב האט געהייסן אימא שלום און זי איז געווען אחתיה דרבן גמליאל הואי, זי איז געווען די שוועסטער פון דעם נשיא פון רבן גמליאל דיבנה. בקיצור, דער נשיא רבן גמליאל פון יבנה איז געווען א שוואגער מיט ר' לעזער, פארציילט די גמרא הוה ההוא פילוסופא בשבבותיה, אין זיין געגנט, און ס'טייטש אין די געגנט פון רבן גמליאל, איז געווען א פילאזאף וואס ער איז געווען א מין, און ער פלעגט פסק'ענען דין תורות צווישן מענטשן, דא גיימיר אריבער צו דף קטז עמוד ב', דהוה שקיל שמא דלא מקבל שוחד, ער האט זיך ארויסגעלאזט אויף זיין נאמען, ער אליין האט ארויסגעלאזט אויף זיך א גוטן נאמען אז ער נעמט נישט קיין שוחד, און דערווייל שטילערהייט פלעגט ער יא נעמען באהאלטענערהייט שוחד. איז בעו לאחוכי ביה, איז רבן גמליאל מיט זיין שוועסטער אימא שלום האבן אים געוואלט אויסלאכן און ווייזן פאר יעדעם איינעם וואס פאר א נידריגער מענטש ער איז, זענען זיי זיך געגאנגען מאכן כאילו אויף דין תורה ביי דעם פילאזאף. איז וואס האבן זיי געטון? אעיילא ליה שרגא דדהבא איז די אימא שלום האט אים געגעבן פון פאראויס פאר זיי קומען צו דין תורה האט זי אים געגעבן שוחד א גאלדענע לייכטער. ואזול קמיה יעצט איז זי געגאנגען צוזאמען מיט איר ברודער כאילו ווי זיי האבן א דין זענען זיך געגאנגען דן זיין פאר אים אמרה ליה האט האט אימא שלום געטענה'ט צו דעם פילאזאף בעינא דניפלגי לי בנכסי דבי נשי איך וויל אז מען זאל זיך צעטיילן מיט מיר אין די פארמעגנס פון אונזער טאטע ר' גמליאל'ס טאטע וואס ער האט געהייסן רבן שמעון בן גמליאל איז נפטר געווארן, און איך וויל אויך באקומען א חלק אין די ירושה פונקט ווי מיין ברודער רבן גמליאל, אמר להו האט דער פילאזאף געזאגט, פלוגו, אוודאי דארפסטו באקומען א חלק, אמר ליה האט רבן גמליאל געטענה'ט ניין, כתיב לן ס'שטייט דא אין אונזער תורה במקום ברא ברתא לא תירות אז דארט ווי ס'איז דא א זון באקומט די טאכטער נישט קיין ירושה, אמר ליה, האט דער פילאזאף געזאגט פאר ר' גמליאל, מן יומא דגליתון מארעכון, פון דעם טאג וואס עטס זענטס פארטריבן געווארן פון ענקער לאנד ארץ ישראל, איתנטלית אורייתא דמשה, ואיתיהיבת ספרא אחריתי, איז אוועקגענומען געווארן די תורת משה, און מען עס איז געגעבן געווארן א נייע ספר, א נייע תורה שטאטס דעם, וכתיב ביה, און אין די נייע תורה שטייט, ברא וברתא כחדא ירתון, אז א זון מיט א טאכטער ירשענען צוגלייך. און ממילא דארפסט דיך צעטיילן מיט דיין שוועסטער. פארציילט די גמרא למחר אויף צומארגנס, הדר עייל ליה איהו חמרא לובא, איז געגאנגען ר' גמליאל און ער האט אונטערגעשמירט פאר דעם מין האט ער אים אונטערגעשמירט א אייזל פון לוב, פון ליביע, וואס דאס איז זייער גוטע, זייער א גוטע אייזל, א טייערע זאך. זעט אויס אז דאס איז נאך אסאך טייערער ווי די גאלדענע לייכטער, און זענען נאכאמאל צוריקגעקומען וועגן די זעלבע דין תורה. אמר להו, האט ער זיי געזאגט שפילית לסיפיה דספרא, כ'האב מיך אראפגעלאזט ביז די ענדע פון די ספר, וכתיב ביה ביי די ענדע שטייט, אנא איך, דער וואס געט די די ספר, לא למיפחת מן אורייתא דמשה אתיתי, איך בין גארנישט געקומען אראפנעמען פון תורת משה, ולא לאוספי על אורייתא דמשה אתיתי, איך בין גארנישט געקומען צולייגן. אין אנדערע ווערטער, אז דער וואס האט געגעבן די תורה שרייבט קלאר אז אז די אלע וואס האבן תורת משה קום איך גארנישט טוישן, און פאר די אנדערע מענטשן, נישט קיין אידן, פאר דעם האב איך גע'פסק'נט אז מ'דארף זיך צעטיילן גלייך אויף גלייך. אבער, וכתיב ביה במקום ברא ברתא לא תירות, אבער אין די תורה שטייט דאך, אין די תורת משה שטייט דאך טאקע יא, אז א זון דארט וואו ס'איז דא א טאכטער דארף זי נישט ירש'נען, און ממילא ציה איך צוריק פון מיין נעכטיגע פסק, און דו דארפסט דיך נישט צעטיילן מיט דיין שוועסטער, דאס אלעס פארשטייט זיך האט ער געטון ווייל ער האט באקומען א גוטן שוחד פון רבן גמליאל. אמרה ליה האט אים אימא שלום געזאגט, נהור נהוריך כשרגא. מאך לייכטן דיין ליכטיגקייט אזוי ווי א לאמפ, און דא האט זי אים געוואלט מרמז זיין, דו געדענקסט נישט אז איך האב דיר געגעבן אזא גוטן שוחד, א גאלדענע לייכטער, האסט פארגעסן פון דעם? פארוואס פסק'נסטו קעגן מיר? אמר לה רבן גמליאל, האט זיך רבן גמליאל אנגערופן דארט הויעך, ס'איז געווען דארט אסאך מענטשן, אתא חמרא ובטש לשרגא, ס'איז געקומען דער חמור און ער האט געגעבן א שטויס דיין גאלדענע לייכטער, אין אנדערע ווערטער די שוחד וואס איך האב געגעבן איז א טייערערע זאך, און ממילא איז גארנישט ווערד דאס וואס דו האסט געגעבן, און אזוי האט ער אויפגעוויזן פאר יעדעם איינעם וואס פאר א נידריגער מענטש דער מין איז. ס'איז געשטאנען אין די משנה מפני מה אין קורין בהם, פארוואס טאר מען נישט ליינען אין די כתובים אום שבת, מפני ביטול בית המדרש, ווייל אויב מ'עט לאזן ליינען כתובים וועלן מענטשן ליינען די ציענדיגע זאכן וואס עס שטייט דארטן, און זיי וועלן נישט קומען צו די דרשה וואס פלעגט זיין יעדן שבת אינדערפרי נאכן דאווענען פארן עסן פלעגט זיין א דרשה פון עטליכע שעה וואס ס'איז געווען זייער אסאך אמעראצים אמאל וואס האבן געארבעט שווער א גאנצע וואך און זיי האבן כמעט נישט געלערנט גארנישט, איז איינמאל א וואך האבן זיי געקומען צו די דרשה און דארטן האט מען זיי געזאגט דברים וואס איז וויכטיגע זאכן וואס זיי דארפן הערן איסור והיתר, זאכן וואס מען דארף וויסן, און ממילא האט מען גוזר געווען אז מען טאר נישט ליינען קיין כתובים כדי זיי זאלן נישט זיך צוריק האלטן פון קומען צו די דרשה. אמר רב, זאגט דער אמורא רב לא שנו אלא בזמן בית המדרש, די גאנצע זאך וואס מען האט גע'אסר'ט צו ליינען כתובים איז נאר אין די צייט ווען מען גיבט דעמאלטס די דרשה, דאס מיינט פארן עסן, ס'איז געווען א געוויסע זייגער לאמיר זאגן, מען פלעגט דרש'ענען דארטן פאר לאמיר זאגן, צוועלף אזייגער, דעמאלס האט מען שוין געענדיגט די דרשות יעדער איז אהיים געגאנגען עסן, איז ביז דעמאלס טאר מען טאקע נישט ליינען אין די צייט פון די דרשה, אבל שלא בזמן בית המדרש, טאמער ס'איז נישט קיין צייט וואס מ'האלט דעמאלטס די דרשות למשל נאכן עסן שפעטער וואס דעמאלס האט מען נישט געהאלטן קיין דרשה ווייל דער עולם איז געווען אנגעטרינקען מיט וויין ממילא איז אין אזא צייט מעג מען קורין מעג מען יא ליינען ושמואל אמר און שמואל זאגט ניין אז מ'האט שוין נישט געמאכט קיין חילוק וויבאלד מ'האט גע'אסר'ט איז אפילו שלא בזמן בית המדרש אין קורין טאר מען קיינמאל נישט ליינען אפילו נישט אין די צייט פון די דרשה פרעגט די גמרא איני איז עס דען אזוי אז שמואל האלט אזוי, והא נהרדעא אתריה דשמואל הוה ס'איז דאך באקאנט אז די שטאט נהרדעא איז דאך געווען די פלאץ ווי שמואל האט געוואוינט און ער איז דארטן געווען ראש ישיבה ובנהרדעא פסקי סידרא בכתובים במנחתא דשבתא יעדע שבת נאכמיטאג ביי מנחה פלעגט מען פארלערנען א פרשה פון כתובים איז וויאזוי קען זיין אז אין די שטאט פון שמואל זאל מען טון קעגן זיין אייגענע פסק ער זאגט אז מען טאר נישט לערנען קיין כתובים א גאנץ שבת און מען לערנט פאר שבת נאכמיטאג. אלא אי איתמר הכי איתמר, אויב ס'איז געלערנט געווארן, אויב ס'איז געזאגט געווארן א מחלוקה פון רב און שמואל, דארף מען עס אנדערש זאגן, ס'האט מען נישט גוט נאכגעזאגט. אמר רב לא שנו אלא במקום בית המדרש, רב האט נישט גערעדט פון קיין זמן, רב האט געזאגט אז די גאנצע איסור איז נאר אויף אזא פלאץ וואו ס'איז דא א בית מדרש, אין אנדערע ווערטער אין אזא שטעטעלע וואו א חכם דרש'נט דארטן, איז אין אזא פלאץ, האט מען געמאכט א גזירה אז מען טאר נישט ליינען קיין כתובים, אבל שלא במקום בית המדרש, אזא שטעטל וואו ס'איז נישטא קיין חכם וואס דרש'נט, קורין, דארט מעג מען יא ליינען אפילו אין יענע צייט וואס געווענטליך דארט וואו ס'איז יא דא דרשות האלט מען דעמאלטס דרשות, אבער וויבאלד אין די שטאט איז נישטא קיין דרשה האט מען נישט גע'אסר'ט. און רב האט בכלל נישט גערעדט פון וויפיל אזייגער מען טאר נישט, פון ווען ביז ווען מען טאר נישט, רב האט נאר גערעדט אז א היתר אז א פלאץ וואו ס'איז נישטא קיין דרשה אין יענע שטאט מעג מען יא ליינען אלעמאל. שמואל אמר שמואל איז מער מחמיר און ער זאגט ניין, בין במקום בית המדרש בין שלא במקום בית המדרש, די חכמים ווען זיי האבן געמאכט די גזירה האבן זיי נישט געמאכט קיין חילוק אפילו דארט ווי ס'איז נישט דא קיין דרשה האט מען אלעמאל גע'אסר'ט אבער ער לייגט צו אבער בזמן בית המדרש אין קורין נאר אין די צייט וואס געווענטליך זאגט מען דעמאלטס א דרשה דאס טייטש פארן עסן נאכן דאווענען אין יענע צייט טאר מען קיין שום פלאץ נישט ליינען אבער שלא בזמן בית המדרש טאמער עס איז נישט אין צייט וואס מען האלט דרשות עס איז שוין נאכן עסן קורין מעג מען יא ליינען אפילו אין אין די שטאט ווי מען האט געהאלטן היינט א דרשה, ווייל יעצט וועט עס אים שוין נישט מבטל זיין פון די דרשה ווייל מען גייט דאך סייווי שוין נישט צו די דרשה יעצט, און יעצט איז זייער גוט לויט די וועג ואזדא שמואל לטעמיה שמואל גייט טאקע לשיטתו, אז וואס אז איינמאל עס האט זיך שוין געענדיגט די צייט פון די דרשה מעג מען שוין לערנען כתובים אפילו אין א שטאט ווי עס איז דא א דרשה, דבנהרדעא, אין שטאט נהרדעא איז דאך געווען א דרשה, שמואל פלעגט דאך דרש'נען יעדע וואך נאכן דאווענען. פארן עסן, און דאך פסקי סידרא דכתובים במנחתא דשבתא האט מען געלערנט א פרק פון כתובים ביי שבת ביי מנחה, ווייל איינמאל ס'איז שוין דורך די צייט פון פון די דרשות מעג מען שוין לערנען כתובים. דאס איז איין מהלך. רב אשי אמר לעולם כדאמרן מעיקרא, מען קען צוריק גיין אזוי ווי אונז האמיר געזאגט אין אנפאנג אז לעולם איז יא דא א מחלוקה אז שמואל האט גע'אסר'ט צו לערנען כתובים אפילו א גאנצן טאג אפילו שוין נאך די דרשות אויך נאכמיטאג אויך. איי וויאזוי קען זיין? אז אין שמואל'ס בית המדרש אליין האט מען יא געלערנט כתובים נאכמיטאג, און שמואל כרבי נחמיה, דאס וואס שמואל האט געזאגט אז מען טאר נישט לערנען אפילו נאכמיטאג אויך נישט, דאס האט נישט שמואל אזוי געהאלטן באמת, נאר שמואל האט גערעדט לויט די שיטה פון ר' נחמיה, ס'איז דא א שיטה פון ר' נחמיה וואס וועלמיר יעצט זעהן וואס קריגט אויף אונזער משנה, און ער האלט אז די טעם פארוואס מען האט נישט געטארט לערנען קיין כתובים איז נישט ווי די טעם, וואס אונזער משנה האט געזאגט אז כדי זאל נישט זיין קיין ביטול בית המדרש, נאר כדי מ'וועט באלד זען פארוואס וועגן אנדערע טעם, און לויט יענע טעם האט שמואל געזאגט וועט אויסקומען אז מ'טאר נישט ליינען ספרי כתובים א גאנצן טאג אויך נישט, אבער באמת שמואל פאר זיך אליין האט געהאלטן אזוי ווי אונזער משנה אז דער טעם איז וועגן ביטול בית המדרש, און איינמאל מ'האלט שוין נאך די דרשה וואס ס'איז שוין נישט דא קיין ביטול בית מדרש מעג מען טאקע יא ליינען, און דעריבער האט מען טאקע ביי אים אין בית מדרש יא גע געליינט כתובים, דאס זאגט די גמרא שמואל כר' נחמיה, שמואל האט נאר גערעדט לויט די שיטה פון ר' נחמיה אז לויט ר' נחמיה וועט אזוי אויסקומען, וואס הייסט? דתניא מ'האט געלערנט אין א ברייתא, אף על פי שאמרו כתבי הקודש אין קורין בהם, כאטשיג די חכמים האבן דאך געזאגט אז מען טאר נישט לייענען אין כתובים אין די כתבי הקודש אום שבת, אבל שונים בהם, פארלערנען אזעלכע משנה'ס דערויף, אזעלכע מדרשים ווי רש"י זאגט א מדרש אויף שיר השירים, אדער מדרש אויף קהלות, און די אלע מדרשים וואס דאס איז נישט ממש די פסוקים מעג מען יא פארלערנען אום שבת, ודורשין בהם מען מעג האלטן א דרשה אין דעם, און נאך מער ווי דעם, נצרך לפסוק, טאמער אינמיטן די דרשה האט מען געדארפט נאכקוקן א פסוק פון כתובים, מביא ורואה בו, מעג מען עס אפילו ברענגען און אריינקוקן די איינע פסוק. אמר רבי נחמיה מפני מה אמרו כתבי הקודש אין קורין בהם, פארוואס טאקע האבן די חכמים געזאגט אז אין די כתובים אליין טאר מען טאקע נישט ליינען אין שבת כדי שיאמרו אז מענטשן זאלן זיך פון דעם אפלערנען בכתבי הקודש אין קורין מה דאך אז מען טאר אפילו נישט ליינען אין כתבי הקודש וכל שכן בשטרי הדיוטות ווייל אוודאי און אוודאי אין שטרים פון הדיוטות למשל חשבונות און רש"י לייגט צו אויכעט בריוון וואס א מענטש שיקט איינעם פאר זיין חבר וואס דאס איז אלעס שטרי הדיוטות טאר מען אוודאי נישט ליינען אין שבת און כדי מען די חכמים האבן געוואלט באפעסטיגן די די איסור פון שטרי הדיוטות האבן זיי גע'אסר'ט אפילו א הייליגע זאך אז מענטשן זאלן זיך ארויסנעמען פון דעם, א קל וחומר אנדערע ראשונים קריגן שוין אויף רש"י און זיי זאגן אז א בריוו מעג מען יא ליינען, ס'הייסט נישט קיין שטרי הדיוטות. די סיבה פארוואס מען טאר נישט ליינען שטרי חשבונות אום שבת איז די רמב"ם אין הלכות שבת ברענגט ווייל איך האב מורא אז ער וועט קומען געבן א מעק אויס עפעס, און די רא"ש זאגט פשוט, ס'שטייט אין ישעי' וואס האבן שוין אויבן געהאט ממצוא חפצך ודבר דבר, און ממילא טאר מען נישט עוסק זיין אין זאכן, שלא יהא דבורך של שבת כדבורך של חול. דאס איז שוין מער ווי סתם א הרהור, טראכטן מעג מען יא, אבער אפירנעמען זאכן דאס איז שוין א זלזול אין כבוד השבת. און אויף דעם ארויף האט שמואל געזאגט אז לויט ר' נחמיה וואס דער טעם פארוואס מען האט גע'אסר'ט כתבי הקודש האט צו טוהן מען זאל זיך מאכן א קל וחומר, נו אויב אזוי טאר מען א גאנץ שבת נישט ליינען קיין כתבי הקודש, נישט קיין חילוק צו די צייט פון דער דרשה, ס'קומט אינגאנצן נישט אריין דא די דרשה, ס'נישט מעלה און מוריד, א גאנץ שבת טאר מען נישט, איז אויב אזוי האט שמואל נישט געקריגט אויף רב, ווען רב האט געזאגט לא שנו אלא בזמן בית המדרש האט דאך רב גערעדט לויט אונזער משנה וואס האלט אז די טעם פארוואס מען טאר נישט לערנען כתובים איז מפני ביטול בית מדרש און אויף דעם האט רב צוגעלייגט אז דאס איז נאר טאקע אין די צייט פון די דרשה טאר מען נישט ליינען אבער שלא בזמן בית מדרש מעג מען יא און ווען שמואל האט געזאגט אפילו שלא בזמן בית מדרש אין קורין האט ער נישט געקריגט ער האט געזאגט אז לויט ר' נחמיה העט מען נישט טארן אבער שמואל פאר זיך אליין האט אויך געהאלטן אזוי ווי אונזער משנה אז די טעם איז וועגן ביטול בית המדרש און אויב אזוי איז רב גערעכט און ער קריגט נישט אויף אים אז מען מעג יא ליינען נאכמיטאג כתובים און טאקע אזוי האט מען זיך געפירט אין זיין אייגענע בית מדרש אין די שטאט נהרדעא. און יעצט וועלן מיר מאכן בקיצור א סך הכל אויפן גאנצן בלאט מסכת שבת דף קט"ז, די בני הישיבה האבן געפרעגט א שאלה צו די גליון פון א ספר תורה די ליידיגע פלאץ וואס איז דא אויבן און אונטן אדער אין פארנט פון אנפאנג ספר תורה און צום סוף צו די ליידיגע חלק די גליון וואס איז גלאט צו מען מעג ראטעווען מפני הדליקה, און די גמרא האט קודם געברענגט די ברייתא וואס אונז האבן שוין געהאט אינעם פאריגן שיעור, אז אויב א ספר תורה איז געווארן פארשימלט, ס'איז געווארן בלה, ס'איז חרוב געווארן, און ס'איז נישט איבערגעבליבן פֿינף און אַכציק אותיות וואס איז אזוי גרויס ווי די פרשה פון ויהי בנסוע הארון, טאר מען עס מער נישט מציל זיין, נאר אויב ס'איז געבליבן לכל הפחות פֿינף און אַכציק אותיות, איז פון דעם וויל די גמרא דרינגען, זעסט דאך אז מ'טאר עס נישט ראטעווען, ווייל לכאורה אפילו ווען ס'איז דא ווייניגער ווי פֿינף און אַכציק אותיות, וואלט מען דאך געדארפט עס ראטעווען אלס די גיליונות. איז אלא מאי טאר מען נישט ראטעווען קיין גיליון, זאגט די גמרא אז פון דא איז נישט קיין ראיה, ווייל איינמאל די ספר תורה איז חרוב, ס'איז בלה, איז דאך די גאנצע גיליון אויכעט בלה, און ממילא האט עס מער נישט קיין קדושה, אונז פרעג מיר ווען דארטן ווען די כתב איז געווארן אפגעמעקט און די גיליון איז נאך יא געבליבן גאנץ און ס'איז נישט בלה, אפשר בלייבט נאך די קדושה אדער נישט, האט די גמרא אראפגעברענגט א אנדערע ברייתא וואס דארט שטייט ספר תורה שנמחק, אויך די זעלבע דין אז אויב ס'האט פֿינף און אַכציק אותיות דעמאלטס מוז מען עס מצל'ן און אז נישט נישט, און דא רעדט מען דאך אז די ס'נישט בלה און דאך שטייט דא אז מ'טאר עס נישט ראטעווען אויב ס'האט ווייניגער ווי פֿינף און אַכציק אותיות, זעסטו אז אלס די גיליון טאר מען עס נישט ראטעווען ווייל ווען יא איז לאמיר שוין זאגן אז די אותיות איז נישט דא אבער די גיליון איז דאך דא די פארמעט איז דאך דא אונטער די אותיות. דעם זאגט די גמרא ניין פון דא איז אויך נישט קיין ראיה ווייל דאס האב איך געוויסט אויכעט אז די מקום הכתב דארט ווי די כתב איז געשטאנען אויף יענע גיליון אוודאי איינמאל די אותיות גייט אוועק און ס'ווערט אפגעמעקט גייט אוועק די קדושה פון די גיליון אויך ווייל די גאנצע גיליון איז דאך נאר געווען הייליג לשם אז מען זאל שרייבן אויף אים אותיות אונזער שאלה איז געווען די גיליון וואס איז דא אויבן און אונטן אדער בין דף לדף די מין גיליון וואס איז לכתחילה געמאכט געווארן נישט צו שרייבן אויף דעם אפשר דאס האט יא קדושה אז אפילו ווען די אותיות ווערן אפגעמעקט בלייבט עס נאך אלץ הייליג און מ'מעג עס יא ראטעווען, און איי דאס מיר וועלן זאגן כ'זאל עס אויפדרינגען אז ווייל ס'שטייט אז טאמער ס'איז געווארן אפגעמעקט און ס'איז נישט געבליבן פֿינף און אַכציק אותיות טאר מען עס נישט ראטעווען, זעסטו פון דעם אז די גליון העלפט נישט אפילו די אויבערשטע חלקים העלפט נישט מען זאל עס מעגן ראטעווען, ניין איך וועל דיר זאגן אז אין די ברייתא רעדט מען אז מ'האט אפגעשניטן אלע גליונות פון ארום און ארום, און דא איז נאר דא די ספר אליין ווי די אותיות זענען געשטאנען, און וויבאלד ס'איז אפגעמעקט פאר דעם טאר מען עס נישט ראטעווען, אין הכי נמי, טאמער ס'איז דא איבערגעבליבן גליון אויבן און אונטן וועט מען עס טאקע יא מעגן אפשר ראטעווען, איז נאכאלס אונזער שאלה. די גמרא האט עס געוואלט אויפדרינגען פון א משנה אין ידים וואס דארט שטייט אז די גזירת ידים ווען איינער רירט אן צו די ספרי הקודש ווערט עס ווערן זיינע הענט א שני לטומאה ס'קען פסל'ען תרומה איז נישט נאר ווען ס'רירט אן אויף די אותיות נאר אפילו ווען ס'רירט אן אויף די גליון פון אויבן און פון אונטן. זעהסט דאך אז די גליון האט יא א קדושה, זאגט די גמרא פון דארט איז אויך נישט קיין ראיה, ווייל אפשר דארט רעדט מען פון אזא גליון וואס די ספר תורה איז נאך גאנץ, און וויבאלד די ספר תורה האט א קדושה, איז אין די זעלבע צייט האט די גליון אויך א קדושה, אונזער שאלה איז דאך ווען די ספר תורה איז שוין אפגעמעקט, און די ספר תורה אליין די אותיות האבן מיר דאך שוין געזאגט ס'האט ווייניגער ווי פינף און אכציג אותיות ס'האט שוין נישט קיין קדושה, איז אפשר די גליון האט נאך יא א קדושה? אדער ניין, דא זאל איך זאגן אז וויבאלד די ספר תורה איז שוין אפגעמעקט איז שוין די גליון אויך נישט הייליג. און די גמרא וויל עס אויפדרינגען אז ס'איז דא א ברייתא וואס ס'שטייט הגיליונים וספרי המינים טאר מען נישט ראטעווען פון א פייער נאר מען לאזט עס פארברענט ווערן, די גמרא האט פארשטאנען אז גיליונים מיינט אפילו פון א ערליכע ספר תורה וואס א ערליכע מענטש האט געשריבן אבער טאמער ס'איז נאר די גיליון טאר מען נישט ראטעווען, זעסטו פון דעם אז א גיליון האט נישט קיין קדושה? זאגט די גמרא ניין איך וועל דיר זאגן אז ס'מיינט הגיליונים פון ספרי המינים אליין וואס א מין האט געשריבן און מען האט אראפגעשניטן נאכדעם די גיליון פון די ספר תורה, און דאס טאר מען נישט ראטעווען, איי וועסטו מיך פרעגן פארוואס דארף שטיין הגליונים, אז עס שטייט שוין אז אפילו די ספרי מינים אליין טאר מען נישט ראטעווען, די געהעריגע געשריבענע, איז דאך אוודאי אז מען טאר נישט ראטעווען די גליון, איך וועל דיר ענטפערן אז די ברייתא מיינט צו זאגן הגליונים וספרי מינים, אז א ספר מין האט א דין אזוי ווי ליידיגע בלעטער וואס מען האט נאך קיינמאל נישט געשריבן דערויף, און מען טאר עס נישט ראטעווען מפני הדליקה על כל פנים, האט מען נישט אויפגעדרינגען די בעיא. און די גמרא קומט צוריק צו די ברייתא, אז נאכדעם וואס עס שטייט אז מען טאר דאס נישט ראטעווען מפני הדליקה, וואס טוט מען דערמיט אבער אין די וואך מיט ספרי מינים, האבן מיר א מחלוקת. רבי יוסי זאגט אז ער דארף ארויסשניידן אלע שם שמים'ס און דאס דארף ער גונז זיין, און די איבריגע ספר קען ער פארברענען, און רבי טרפון זאגט ניין, אז ער מעג פארברענען די גאנצע ספר תורה מיט די שמות, ווייל די מינים זענען דאך אזוי געפערליך, זיי האבן נישט אינזין דעם אייבערשטן און עס האט נישט קיין שום קדושה, אזוי ווייט אז כאטשיג ס'איז דא א דין אז ווען א מענטש און איינער לויפט אים נאך און ער וויל אים הרג'נען אדער א שלאנג לויפט אים נאך און ער וויל אים הרג'נען מעג ער אריינגיין אין א בית עבודה זרה געראטעוועט צו ווערן אבער אין א בית מינים טאר ער נישט אריינגיין ווייל א מין מיינט א משומד וואס ער איז מכיר דעם בורא און ער לייקנט ער איז אסאך ערגער ווי סתם א בית עבודה זרה און אויף אים זאגט די פסוק אין ישעיה אז דו האסט מיך געווארפן אונטערן טיר דאס טייטש דו האסט מיך געקענט און דו האסט מיך אוועקגעווארפן זאגט דער אייבערשטער. און רבי ישמעאל לייגט צו נאך א סברא פארוואס מען מעג פארברענען אזוי ווי רבי טרפון דעם גאנצן ספר תורה מיט די שמות א ספר תורה שכתבו מין א קל וחומר מה דאך נאר צו מאכן שלום בית צווישן איין מאן און א פרוי זאגט די תורה אז ביי א סוטה מעג מען אפמעקן א געהעריגע הייליגע שם מ'האט דאך אפגעמעקט די פרשת סוטה זי זאל עס קענען טרינקען ס'זאל קענען נתברר ווערן אז זי האט נישט מזנה געווען און זי קען וואוינען מיט איר מאן איז דאך די רשעים די משומדים וואס זיי מאכן א שנאה צווישן כלל ישראל מיטן אייבערשטן איז אוודאי אז אויף זייערע ספר תורות מעג מען פארברענען צוזאמען מיט די שם, און אויף זיי האט דוד המלך געזאגט תכלית שנאה שנאתים, משנאיך ה' אשנא, ובתקוממיך אתקוטט, תכלית שנאה שנאתים לאויבים היו לי. און די ברייתא פירט אויס אז נישט, פונקט ווי מען טאר זיי נישט ראטעווען, די ספר תורות פון א מין, פון א פייער, טאר מען זיי נישט ראטעווען קיינמאל נישט אפילו אין די וואכן, נישט פון א מפולת, א וואנט וואס וויל ארויפפאלן דערויף, אדער פון א וואסער, אדער פון סיי וואס פאר א זאך וואס איז מאבד. תנא קמא פון די ברייתא האלט אז מ'טאר עס נישט מאבד זיין בידיים, אבער ראטעווען טאר מען עס אויך נישט. מ'דארף עס לאזן אליינס פארלוירן ווערן. מ'האט געפרעגט א שאלה פון רב אבי' פון רב אבהו אז ס'איז געווען דארטן אין ביי אבידן דאס איז א פלאץ ווי מ'האט זיך מתווכח געווען די מינים מיט די אידן און ס'איז געווען דארטן ספר תורות איז די שאלה צו מ'מעג עס ראטעווען פון א פייער ווייל קען זיין, זאגט דער רבינו חננאל אז נישט די מינים האבן עס געשריבן, קען זיין אז א געהעריגע ערליכע איד האט עס געשריבן, אדער קען זיין אז די מינים אליין האבן עס געשריבן, און בקיצור ער האט נישט געוואוסט צו ענטפערן קיין קלארע תשובה אויף דעם, און די גמרא ברענגט אז רב און אזוי אויך רבא האבן נישט געוואלט גיין צו די בי אבידן ווייל זיי האבן מורא געהאט אז מ'עט זיי נאך הרג'ענען דארטן נאך די וויכוח. און אוודאי איז רב נישט געגאנגען צו ביי נצרפי וואס דאס איז א פלאץ ווי מען וואס דארטן איז א בית עבודה זרה וואס דארט טאר מען נישט אהין גיין, שמואל איז טאקע נישט געגאנגען אויף ביי נצרפי ווייל דארטן איז א בית עבודה זרה אבער אויף ביי אבידן פלעג ער יא גיין, און די רשעים דארטן די מינים האבן געפרעגט רבא פארוואס קומסטו נישט האט ער זיך ארויסגעדרייט סתם מיט תירוצים אז ער קען נישט גיין ווייל ס'איז דא א טייטל בוים אויפן וועג, האבן זיי אים געאפערט מ'וועט עס אראפשניידן האט ער געזאגט עס וועט נאך אלץ זיין שווער, בקיצור אזוי האט ער זיך ארויסגעדרייט, עס איז געווען איינער מר בר רב יוסף וואס ער זאגט אז איך בין גוט מיט זיי און איך האב נישט מורא, און ס'האט זיך ארויסגעשטעלט אז זיי האבן אים שיער נישט געהארגעט איינמאל. די גמרא דערציילט בגנות המינים אז רבן גמליאל הנשיא, דאס איז רבן גמליאל דיבנה, האט געהאט א שוועסטער וואס האט געהייסן אימא שלום וואס זי האט חתונה געהאט מיט רבי אליעזר בן הורקנוס, על כל פנים רבן גמליאל מיט זיין שוועסטער, האבן געוואלט אויפווייזן אז דער מין, ס'איז דא עפעס א פילאזאף א מין וואס איז געווען אין זייער געגנט וואס האט געהייסן קלאמפישט אז ער נעמט נישט קיין שוחד, און זיי האבן געוואלט אויפווייזן פאר יעדעם וואס פאר א געמיינער יונג ער איז, ווייל ער פלעגט טאקע יא נעמען שוחד באהאלטענערהייט, האבן זיי זיך געמאכט ווי זיי האבן א דין תורה, און זי איז געגאנגען אימא שלום זי האט אים אונטערגעשמירט א גאלדענע לייכטער, און זי איז געקומען צו דין תורה מיט ר' גמליאל און געטענהט אז די טאטע איז געשטארבן און זי וויל אויכעט באקומען פון די ירושה. האט ער געזאגט אוואדע ער האט זיך אנגענומען פאר איר ווייל זי האט אים געגעבן שוחד אוואדע דארף מען זיך צוטיילן האט ר' גמליאל געטענהט אבער אין די תורה שטייט דאך אז דארט ווי ס'איז דא א זוהן ירש'נט נישט קיין טאכטער האט ער געזאגט יא אבער זייט די אידן זענען פארטריבן געווארן פון ארץ ישראל איז איז אוועק גענומען געווארן תורת משה און ס'איז דא א נייע תורה וואס דארט שטייט יא אז א זוהן מיט א טאכטער ירש'נען צוגלייך צומארגנס איז ר' גמליאל געגאנגען און האט אים אונטערגעשמירט מיט זייער א טייערע אייזל פון ליביע. וואס איז נאך טייערער ווי די גאלדענע לייכטער, און זיי זענען נאכאמאל צוריק געקומען צו צו דעם רשע, האט ער געזאגט אז ער האט זיך אומגעקוקט ביי די ענדע פון די נייע ספר תורה וואס ער האט באקומען, און ס'שטייט יא אז מ'קען נישט אראפנעמען גארנישט פון די תורה פון משה רבינו, און נישט צולייגן גארנישט, און אויב אזוי דארף מען יא צוריק גיין צו די אלטע דין אז מ'דארף זיך נישט צוטיילן, נאר די זון ירשנ'ט און די טאכטער ירשנ'ט נישט. האט זי אים געוואלט מרמז זיין האט זי געזאגט זאלסט אזוי לייכטן אזוי ווי דיין אזוי ווי די לעמפל מיט דעם האט זי אים מרמז געווען אז פארוואס האב איך דיר געגעבן שוחד פארוואס פסק'נסטו קעגן מיר האט ר' גמליאל זיך אנגערופן יא אבער מיין חמור איז געקומען און ער האט געגעבן א שטויס פאר דיין לייכטער דאס מיינט אז דאס האט א בעסערע שוחד געווען וואס איך האב געגעבן און אזוי האבן זיי אויפגעוויזן זיין געמיינהייט. אין דער משנה איז געשטאנען אז מען טאר נישט ליינען ספרי כתובים אום שבת, ווייל אויב מ'וועט מעגן ליינען וועלן די עמי הארצים אויך דאס ליינען זיי וועלן נישט גיין צו דער דרשה אין בית מדרש, דאס הייסט מפני ביטול בית המדרש, ברענגט די גמרא א מחלוקת רב און שמואל, רב זאגט אז מען האט עס טאקע נאר גע'אסר'ט אין די צייט פון די דרשה, אבער שבת נאכמיטאג וואס דעמאלטס איז נישטא קיין דרשות מעג מען עס יא ליינען, און שמואל זאגט אז מען האט עס אינגאנצן גע'אסר'ט אפילו נישט אין די צייט פון די דרשה, און די גמרא פרעגט ווי קען זיין אז שמואל זאגט אזוי, אין שמואל'ס שטאט אין נהרדעא אליין האט מען דארטן ביי מנחה ביי שבת ביי מנחה פארגעלערנט געהעריג א פרק אין כתובים יעדע וואך, און לויט שמואל אז מען טאר עס נישט ליינען שבת נאכמיטאג ווי האט מען עס געקענט פארלערנען? אלא מאי זאגט די גמרא אז די מחלוקת פון רב און שמואל גייט אויף א אנדערע אופן, רב האט געזאגט אז די גאנצע איסור אז מען טאר נישט לערנען קיין כתובים איז נאר אויף א פלאץ ווי עס איז דא א דרשה ווי א חכם דרשנט אבער אין אזא שטאט ווי דער חכם דרשנט נישט וועט מען יא מעגן ליינען אין כתובים, און שמואל האט געזאגט ס'איז נישט קיין חילוק צו ס'איז יא דא א דרשה צו ס'איז נישט דא קיין דרשה קיינמאל טאר מען נישט, און ער האט צוגעלייגט אז מען טאר נישט נאר בזמן פון די דרשה, אבער שבת נאכמיטאג מעג מען טאקע יא, און אזוי האט טאקע שמואל געטון אין זיין שטאט, מען האט טאקע פארגעלערנט כתובים שבת נאכמיטאג. נאכדעם קומט די גמרא צוריק אז לעולם קען מען יא זאגן אזוי ווי פריער אז שמואל האט געזאגט אז מען טאר נישט אפילו שבת נאכמיטאג אויך נישט, איז דאס נישט קיין סתירה צו דעם וואס ביי אים אין בית מדרש האט מען עס יא געטון, ווייל ער האט טאקע נישט אזוי געזאגט להלכה, ער האט נאר געזאגט אז לויט א געוויסע תנא רבי נחמיה, לויט אים וועט מען נישט טארן שבת נאכמיטאג אויך נישט, ווייל רבי נחמיה זאגט, אין א ברייתא, אז כתבי הקודש טאר מען טאקע נישט כתובים טאר מען נישט ליינען שבת, אבער האלטן דרשות און לערנען מדרש פון די כתובים מעג מען יא, און מען מעג אפילו נאכקוקן א פסוק אין ספר כתובים אויך, און רבי נחמיה זאגט פארוואס טאקע האט מען גע'אסר'ט כתבי הקודש צו ליינען אין שבת, ווייל מענטשן זאלן זיך מאכן א קל וחומר אז מה דאך מ'טאר נישט ליינען כתבי הקודש, איז דאך אוודאי אז מ'טאר נישט ליינען קיין שטרי הדיוטות פון חשבונות אדער בריוון אום שבת, און דאס איז די סיבה פארוואס מ'האט עס גע'אסר'ט, און אויף דעם ארויף האט שמואל געזאגט אז לויט ר' נחמיה טאר מען נישט שבת אפילו שבת נאכמיטאג אויך נישט. אבער אין הכי נמי שמואל פאר זיך אליין האלט טאקע אזוי ווי אונזער משנה אז דער טעם וואס מ'האט גע'אסר'ט כתובים איז וועגן ביטול בית המדרש און אין הכי נמי שבת נאכמיטאג וואס איז שוין נישט די צייט פון די דרשה וועט מען טאקע יא מעגן ליינען כתובים און ער קריגט טאקע נישט אויף רב